טעמע, שילד סיקווענס, טייערע מאַדאַם הערן, לעצטענס, איך שרייב די ווערטער אויף מאנטיג די דרייצנטע נאוועמבער צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק, איך טרעפן א סעריע פון עררארס לאגינג אין מיין אי בריוו קעסטל, asaf197254 עט יאהו דאט סי או דאט איי על. הייבט זיך צו בלאקערן פון בלאקירען פון צייט צו צייט אן קיין ערקלערונג, פילע וועבסיטעס איך קען נישט צוטריט, די פעלען פון מעגליכקייט צו פאסטען אין פאסעבאק פייסבוק גרופס, פילע וואטסעפפ גרופס, איך קען נישט פארבינדן אלע די און אנדערע באדינונגס און פלאטפארמס וואס אנהויבן צו פארשפארן מיר האבן מיין סוספישאנס וואס האבן צוגעלייגט מיר צו עטליכע סארט פון בלעקליסט אן מיין וויסן איך וויל אויפווייזן אז איך פאבליקירן נישט קיין אינפלאמאטארישע ווערטער אדער רופן צו געוואלד וואס קענען טאקע בארעכטיגן אזא סאנקציע קעגן מיר. ממילא וואלט איך געווען אינטערסירט צו וויסן אויב איך בין טאקע צוגעלייגט געווארן אויף עפעס א שווארצע ליסטע און אויב דאס איז טאקע אזוי וואלט איך געווען אינטערסירט צו וויסן ווי אזוי מיין אויפפירונג אין די דידזשיטאלע פלאץ זאל זיין פון יעצט און ווייטער ווי אזוי ווי צו וויסן וואס אנדערע פלאטפארמס אפציעס אדער זייטלעך אויף די נעץ וועט זיין אפגעשטעלט פון מיר. א ווארעמע גריס אסף בנימיני. פאוסט סקריפטום, מיין טעלעפאון נומבער, נײַן זיבן צוויי פֿינף אַכט זעקס זיבן אַכט פֿיר נול פֿיר נול. צו, טעמע, מעדיצינישע ביוראקיטע. טייערע מאדאם הערן, נעכטען מאנטיג נאוועמבער דרײַצן צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק איך באקומען די פאלגענדע אנזאג צי מיין מאוביל טעלעפאון נאמבער, נײַן זיבן צוויי פֿינף אַכט זעקס זיבן אַכט פֿיר נול פֿיר נול איך וואלט געוואלט וויסן ווי אזוי מען קען פארענטפערן דעם ענין פון די חוב צי מגן דוד אדום זיי טענה'ן אז איך בין זיי שולדיג פֿיר הונדערט אַכט און נײַנציק שקל. איך לעב פון א זייער נידריגע איינקונפט, א נכה קצבה פון נאציאנאלען אינשורענס אינסטיטוט, און איך קען נישט באצאלן דעם סומע. איך וואלט געוואלט וויסן ווי אזוי מען קען פארענטפערן דעם ענין. א ווארעמע גריס, אסף בנימיני. שלום עליכם. פאר דייער אינפארמאציע, אויף די נײַן און צוואַנציקסטע טאג פון סעפטעמבער צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק אסף בנימיני באקומען סערוויס פאר באהאנדלונג אין אדער עוועקיועישן אין א רעגולער אמבולאנס פון רויט גטין פון דוד פון ירושלים קאסטא ריקא צו הדסה האספיטאל. די שולדיג סומע פאר דעם דינסט איז פֿיר הונדערט אַכט און נײַנציק שקל. דיין בארעכטיגונג איז אפגעשטעלט מיט די געזונט פאנד און עס געפונען אז איר זענט נישט ענטייטלד צו טייל אנטייל פון דעם טייל. צו צולייגן די צאלונג ביטע גייט אויף די לינק https דאט סלעש סלעש טיינעיורעל דאט קאם ywxxhcyc חיוב באמערקן נומבער איין נול פיר זיבן צוויי איין איין צוויי צוויי פאר אינקוויריס איר קענט קאנטאקטן דורך טעלעפאון נײַן זיבן צוויי איין אַכט נול נול דרײַ נײַן נול איין נול איין. פּאָסטסקריפּטום, איין, איך זאָל דערמאַנען, אַז איך בין דעמאָלטס אָנגעקומען צום עמערדזשענסי צימער פֿון הדסה עין כרם שפּיטאָל אין ירושלים, נאָך מײַן קאָנטאַקט מיט דעם עמערדזשענסי סענטער פֿון אגודת אגודת יד שרה וואָס געפֿינט זיך אין מײַן שטוב. צוויי, מײַן ID-נומער, נול צוויי נײַן פֿינף פֿיר זיבן פֿיר נול דרײַ. דעם נײַן און צוואַנציקסטן אין סעפטעמבער צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק האב איך געמוזט גיין אין דער נויטפאל צימער צוליב שווערע ווייטאגן וואס איך האב געפילט און איך האב דאס געטון אויסער ברירה און ווען עס איז פשוט געווען קיין אנדערע לייזונג איך האב ניט זידלען דעם טעלעפאן מעדיצינישע סענטער צו וואס איך האב צוטריט פון מיין היים. פֿיר, איך וועל אויפווייזן אז איך בין א פארכאפטע און קראנקע מענטש און די אומענדליכן האנדלונג מיט דעם אומנייטיק ביוראקראטיע שאדנס נאך מער מיין געזונט, שאדנט נאך מער מיין געזונט. צום סוף, עס איז וועגן חובות אז איך בין נישט דער איינער וואס דארף זיי באצאלן. דעריבער איך קען נישט פארשטיין וואס אזא ארטיקלען זענען געשיקט צו מיר ווידער און ווידער. דערפאר האלט איך אז עס איז פאסיג צו בעטן די באזונדערע מעדיצינישע אינסטיטוציעס, כללית העלט פארזיכערונג, הדסה עין כרם שפיטאל, אגודת יד שרה און מגן דוד אדום ארגאניזאציע צו נעמען קעיר פון פארענטפערן די ענינים צווישן זיך, אן מיך נאכאמאל אנשטערן מיט אזעלכע סטראשענע מעסעדזשעס און פאדערן פון מיר אלס א פאציענט פארמיטלען צווישן זיי סתם נימאס. פֿינף, דער משפחה דאקטער מיט וועמען איך בין מאניטארד, דאקטער ברענדאן סטוארט, כללית געזונט סערוויסעס, היט. טיילת קליניק, דניאל יאנאווסקי גאס זעקס, ירושלים, ישראל, פארשלעסלן קאוד, נײַן דרײַ דרײַ אַכט זעקס נול איין. די טעראפיוטיק פרעימווארק אין וואס איך בין.

אדער נײַן זיבן צוויי צוויי זעקס פֿיר צוויי אַכט דרײַ פֿינף איין די אי-פאוסט אדרעס פון די האסטעל, avivit six at barak dot net dot il די גז די געזעלשאפטליכע ארבעט פון די האסטעל וועלכע ארבעט ווי.

בנימיני עט ווי קעי דאט קאם אדער אסף עט מעילפענס קאם וואן ניין סעווען טו סי טעמע, מיין שאלה טייערע מאדאם הערם, איך געעפענט א טעלעגראם גרופע וועמענס ציל איז צוצושטעלן א פלאטפארמע פאר יוזערס וואס זענען אינטערסירט אין קאנסאלטינג אדער אנדערע וועגן אישוס שייכות צו אינפארמאציע זיכערהייט. איך דארף הילף אין פארבינדן מיין גרופע צו א קלירינג סיסטעם כדי מיר זאלן ערלויבן צו באקומען באצאלן פאר נייע מיטגלידער וואס וועלן זיך איינשליסן אין איר. איך וועל אויפווייזן. אז איך בין נישט קיין פראגראם אדער א קאמפיוטער מענטש און איך ווייס נישט ווי אזוי צו טון אויף א טעכנישע מדריגה דעריבער, איך וואלט ווי צו פרעגן קענען קענען איר העלפן מיר מיט דעם דורך קאנעקטינג צו מיין קאמפיוטער נוצן ווייכווארג אזא ווי אנידעסק אדער טימוויוער אנידעסק אדער טימוויוער? און אויב דאס איז מעגליך וואס איז די סומע וואס איך האבן צו באצאלן פאר דעם צוועק? איך זאל אנווייזן אז איך האבן גערעדט די קשיא צו פילע קלירינג קאמפיוטערס ווי געזונט ווי צו פילע קאמפאניס וואס האנדלען מיט קאמפיוטינג באדינונגס און אלע פון זיי אן אויסנאם, זענען נישט גרייט צו פרובירן און העלפן דורך קאנעקטינג צו מיין קאמפיוטער, און נישט פאר א אפצאל אדער א ווארעמע גריס, אסף בנימיני, פאוסט סקריפטום, מיין טעלעפאון נומער, נײַן זיבן צוויי פֿינף אַכט זעקס זיבן אַכט פֿיר נול פֿיר נול.